שלום עליכם און וועלקאם טא א נייע עפיסאוד א נייע נעקסט טשעפטער פון אלף בינו ווי אונז זעצט מען זיך אראפ מיט חברים און מען פארברענגט און אונז האבן א קאנווערסעישאן א שמועס, שיחת חברים, צו קענען אויסשמועסן, פארברענגען פון די קאנסעפטס וואס אונז לערנ'מיר, די קאנסעפט וואס אונז שמועס מיר, און די בענעפיט וואס א קאנווערסעישאן האט, וויטש א שיעור א אדער ווען איין מענטש רעדט אליינס. איבער דעם איז עס ווען חברים זיצן צוזאמען, קודם כל מען נעמט זיך צוזאם אפאר חברים מיט א אחדות'דיגע ענווייערמענט מיט א שעירד אינטענשאן, ווערט יעדעס מאל קריעיטעד עפעס, ווערט קריעיטעד א ענערדזשי, ווערט קריעיטעד א א קאנווערסעישאן, א שמועס. ס'איז א יחוד, די בעל שם טוב זאגט אז אז ווען צוויי אידן רעדן איז א יחוד, צוויי חלק אלוק ממעל'ס טרעפן זיך און די בעטעריס טשארדזשן זיך. און ס'ווערט קריעטעד קאנווערסעישאן און אונז קעמען באקומען אזוי ווי פרעזענטס פון א צווייטע חבר, א חבר האט געארבעט אויף עפעס א מידה, ער איז אנגעקומען ערגעץ, און מען זיצט און מען האט א קאנווערסעישאן און מען שמועסט עפעס אויס און מען קומט אן צו א סאבדזשעקט און יענער עקספרעסט זיך און מען באקומט יענעמ'ס גאנצע ארבעט וואס יענער האט אריינגעלייגט פאר פרי פאר א פרעזענט. נעקסטן פרי שטיי איך אויף און איך פיל ווי איך האב דאס, איך האב באקומען דאס. און די זעלבע זאך. קען מען געבן, און אזוי קען מען צוזאמען שטייגן, ווייל we're not meant to do this alone. די לעבן דא אראפקומען און די סטראגלס וואס אונז האבן, גשמיות'דיגע, רוחניות'דיגע סטראגלס, אלע מיני סטראגלס, די סטראגל פון א נשמה עקזיסטן אויף די וועלט, און א חלק אלוק ממעל עקזיסטן אין טווענטי טווענטי טו אלמאוסט אויף די וועלט זיך ארומדרייען, איז איז נישט געמאכט געווארן צו טון אליינס. ס'דארף האבן שיחות חברים און דיבוק חברים א קאנעקשאן מיט פרענדס און שמועסן מיט פרענדס זיך צו קענען צוזאמען ריטשארזשן איינער מיט די צווייטע סאו פאר די פורפעס האב איך געטראכט ס'גאנא געבן א גוטע בענעפיט פאר מיך און פאר די מענטשן וואס גייען צוהערן צו שעירן קאנווערסעישאנס און שמועסן סאו די ערשטע וואך בין איך זייער זייער זייער בלעסט אז כ'האב די זכי' און די פריווילעדזש אז מיין גוטע חבר נחמן דרייער איז דא קומען און פארברענגען און שמועסן, כ'מיין ס'איז רעגולער קאנווערסעישאנס אונז האבן מיר אלעמאל, די מאל וועלמיר עס פלעין רעקארדן און שערן מיט די וועלט און לעטס סי וואט העפענס, סאו שלום עליכם נחמן, גוד טו סי יו.
א גוטן אשי, טענק יו פאר בינג, פאר אינווייטינג מי, כ'בין פרייליך צו זיין דא, שכוח פאר דיר אויך. שלום עליכם נחמן. עליכם שלום.

איינע פון די פרעזענטס וואס כ'פיל כ'האב באקומען פון דיר איז איינמאל האסטו מיר געזאגט אז פרייטאג צונאכטס זעצט זיך אראפ ביסטו געוואוינט צו גיין שלאפן שפעט ביסט דאך אויף שמחות א גאנצע וואך סאו פרייטאג צונאכטס זעצט זיך אראפ און דו מאכסט ברעט ווארק און איך האב קיינמאל נישט צוזאמגעשטעלט אטעמען מיט שבת די איידיע פון שבת'דיגע אטעם ווייל די אר"י הקדוש שרייבט עקשעלי אז ווען מ'אטעמט אריין שבת באקומט מען די באקומט מען א נשמה געדענק איך מיין אר"י הקדוש שרייבט אויף א ספעסיפיק פלאץ מ'זאל אריין אטעמען צו באקומען די נשמה שמעקט בשמים. ווייל די בשמים זאגט דער אר"י הקדוש די איינציגסטע זאך וואס די נשמה קען הנאה האבן וואס שבת שמעקט מען בשמים סאו פרייטאג זיך צונאכט זיך אראפזעצן טוהן ברעט ווארק איז א ערנסטע סאו כ'האב באקומען פון דיר די פרעזענט סאו איך וויל כ'וויל כמה שנעל צו הערן ער עלאבארעיטן אז ער זאל נאך אנפאנגען זאגן פון ר' נחמן אין ליקוטי מוהרן תורה ס' וועגן ברעט ווארק סאו וואט איז ברעט ווארק טו יו? אההה. מ'זעט אין די וואכעדיגע סדרה אז עס שטייט. ולא שמעו בני ישראל משה מקוצר רוח, ומעבודה קשה, פון די שווערע ארבעט קומט די קוצר רוח, אז א מענטש האט נישט, אטעמט נישט, איז נישט דא קיין צייט צו אפילו אויסהערן עפעס אדער זען עפעס ארום אז עפעס קען זיין אנדערש. און און טאקע ר' נחמן שרייבט ליקוטי מוהרן תורה ס' באריכות, אויף די ער ברענגט דארט די ענין פון נשימה וואס נשימה די כח פון התבוננות קומט פון נשימה און נשימה איז די וועג אטעמען ס'ברענגט אריין די גאנצע פייכטקייט לופט האט פייכטקייט הבל און דאס לובריקעיט. ס'אוילט די באדי, און די מעין זאך וואס ס'אוילט איז, ר' נחמן זאגט אז די מח איז אזוי ווי א נר דולק, ס'איז אזוי ווי א קענדל וואס ברענט, און די פתילה, די קנויט, ס'דארף זיין אייביג אויליג כדי ס'זאל ברענען, און די אויל איז דורך נשימה, דורך אטעמען. סאו אטעמען לובריקעיט און העלפט די מח, די ברעין. בכלל, ס'דא א, שטייט. אלמלא כּנפֿי ריאה דנשבֿין על ליבא, טאָמער נישט די, די פֿליגלען פֿון די לונגען, װאָס, װאָס בלאָזן קאַלטע לופֿט אױף די האַרץ, די האַרץ איז דאָך אַ, אַ, אַ מאַשין, װאָס אַרבעט פֿאַר הונדערט און צװאַנציק יאָר נאָן-סטאָפּ, נאָן-סטאָפּ, און די פריקשען די היץ וואס דאס מאכט שטייט אלמלא כנפי ריאה דנשבין על ליבא הוה ליבא אוקיד כל גופא די הארץ וואלט פארברענט די גוף פון די פריקשען געהעריג אזוי ווי א כביכול א ענדזשין פון א קאר מוז האבן די קולינג סיסטעם. יא אפילו א קאמפיוטער האט א קולינג סיסטעם אויב נישט ווערט די ענדזשין אווערהיטעד פון זיך אליינס. פון די ענערדזשי יא סאו. ר' נחמן זאגט אז א מענטש מוז אטעמען כדי צו צו בארואיגן די די די די. אז די מח זאל נישט ווערן חס ושלום טרוקן. זאגט אז אביסל פארדעם שרייבט ער אז ווען די מח איז טרוקן פון דעם קומט די זאך פון שיגעון. די שיגעון, א מענטש אינמיטן ווערט ער גייט אריין אין א ספין ער גייט אריין אין א. נאו טעיק א דיפ ברעט פאר א סעקאנד יא פיל יא מ'קען זעהן ווען מ'מאכט ברעט ווארק איז איז ס'סטימולעיט ס'געבט מ'פילט די ענערדזשי די כוחות קומען ארויף די מח ווערט קלארער ס'געבט דיך די די די פרעזענטנעס. יא ס'טשעינדזשט איך איך זאג איך האב געזאגט דאס אסאך מאל פאר א חבר איינער וואס נישט צוגעוואוינט צו ברעטווארק ווייל איך האב אויך אסאך מענטשן וואס פרעגן מיך וועגן די פאדקעסט דו אטעמסט אינדערמיטן דו אטעמסט וואס איז די אטעם.

פינף סעקונדעס צוריק ביסטו געווען פרעשער, דאגות, די פאון געהאקט, וואטסעפס געפלויגן, ביזנעס, צען קרוז, מענעדזשן, קאנסטראקשן, און פינף אטעמען שפעטער שטייסטו דא און זעסט ביימער, זעסט א הימל, וואלקענעס, שעיפס פון וואלקענעס, א נייע מציאות, און פינף, וויטש איז פאר פרי. איט טעיקס יו אוט פון פייט און פלייט איז א גוטע וועג, ס'נעמט דיך ארויס פון די פחד, פון די

אז ער אז ער וויל קענען פאוקעסן אויף א מחשבה און עס קובע זיין אין זיין קאפ, כאילו סעטן א מחשבה און זיך און זיך נישט אוועקרוקן, איך טריי צו פאוקעסן אויף א מחשבה און אימידיעטלי קומט א צווייטע מחשבה און ס'האקט אריין און לייק די וואויסעס אין אוער העד, וויטש ווי אלל נאו, רעדט א גאנצן טאג, דער בחור זיצט דארט, ווען איינער אינדרויסן וואלט עס ווען געטון צו מיר וואלט מיר געזאגט די זאכן וואס די וואויסעס אין מיין העד זאגט מיר וואלט איך אים ליטערלי אויפגעפאנטשט. ס'איז א צפרדע, א געהעריגע צפרדע. א פרעה, דאס האט מען גערעדט לעצטע וואך וועגן פרעה. סאו צו קווייעטן די וואויסעס אין אוער העדס ממש עקזעקטלי כאפן פרעה ביי די נילוס איז זאגט ער דארט אז רבי שלום קאצוויל זאגט פאר יענעם ווען דו אטעמסט אריין די גאנצע וועלט איז מלא מחשבות ווען דו אטעמסט אריין אטעמסטו אריין thoughts מחשבות. און ווי לאנג דו האלסט די אטעם אין דיך, ביז די נעקסטע אטעם, קענסטו פאוקעסן אויף די thought אן קיין שום אן קיין שום דיסטרעקשאנס, אויב דו האסט קלערלי געפאוקעסט אויף די thought ווען האסט אריינגעאטעמט, קענסטו האלטן מחשבה, זאגט ער אים אבער נאכדעם כ'דארף דאך נאכאמאל אטעמען, זאגט ער ס'איז נאך א אפערטוניטי צו נאכאמאל טשוזן, און אקעי כ'וועל נאכאמאל, און ער שרייבט דארט אז ער האט געקענט א יונגערמאן,

א כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. סאו די גמרא זאגט אונז אז נשמה מיינט כל נשימה ונשימה אויף יעדע אטעם. דאס איז ליטערלי פשוט פשט אין די גמרא אויך אז כל נשימה ונשימה מאך אינטענשאן יעדעס מאל דו אטעמסט אריין תהלל קה דאנקן דעם אייבערשטן לייק ליוו אין גרעטיטוד טרו די ברעט. אבער אבער כ'טראכט צו מיר כל זמן שהנשמה בקרבי אגאנצן צייט וואס די נשימה איז אין מיר, איך האלט די אטעם אין מיך, איז מודה אני לפניך קען איך פאוקעסן אויף ברכי ובעל חשמי אויף אויף אויף סאמטינג סאו איזי און אזוי פארפרירט. יא. ס'איז די זאך וואס האלט אונז ביים ביים לעבן. דאס דאס פון פון איינע פון די זאכן וואס איז יעדע סעקאנד. ס'איז די איינציגסטע זאך מיין איך וואס מ'טוט פון די סעקונדע מ'איז געבוירן אזוי לאנג ווי מען לעבט נאן סטאפ. אטעם אריין אטעם אריין אטעם אריין. ווי אוו איט טו אורסעלווס צו האבן די גיפט. ווי איינער זאגט מיך אן א פראקטישע לעוועל, זאגט מיך איינער לייק ווען די באטראכסט לייף ווי א ביזנעס מען יא וועסטו נעמען אקעי קודם די זאך וואס איך טו די מערסטע לאמיך דאס אויספיגערן נאכדעם לייק לאמיך אויספיגערן אטעמען יא סאו אטעמען איז די ערשטע זאך דעט איי גאטע בריעד רייט איך דארף קענען איך דארף אטעמען די סיסטעם. Wow. Exactly. סאו דאס איך פיל דאס איז א נייע זאך אביסל, קאוז אטעמען איז נישט געווען קיין גרויסע דיסקאשענס, קיין גרויסע. נאר די אווערנעס בכלל פון פון אסאך זאכן איז געשען זייט בכלל ספעשעלי ווען קאראנע היט, און מענטשן איז געווארן צוגעשפארט אינדערהיים, מ'האט געזוכט וואס צו טון, און עס איז אנגעהויבן צו קומען די אלע קאנטשעסנעס ווידיאוס מיט אלע אלע מיני מענטשן וואס טיטשן פון אווערנעס און וואס צו טון מיט זיך אליינס אז א מענטש זאל נישט משוגע ווערן פון די צפרדע אין די קאפ ווייל די די צפרדע ווייסט נישט צו ס'איז דא קאראנא אדער נישט זי רעדט א גאנצן טאג זי רעדט די מאשין הערט נישט אויף צו רעדן און ווען זי רעדט קענסטו עטליסט טשוזן אויף וועלכע סטעישן עס לייגן זאל זיין אויף א סטעישן פון פראדאקטיוויטי אדער סתם ברענגען כל מיני רענדאם שניצל יא און. און ס'איז אנגעקומען א פארט פון די דאס איז אנגעקומען די די ברעט ווארק ס'איז אנגעקומען כל מיני מענטשן ווים האף דען ברולעי און ס'איז נאך פארשידענע חברה ווים האף מיט איך בין געווארן אינטרעדוסט צו דעם אין א ווארקשאפ וואס האט מען האט מען עס געטון פאר א שעה צייט און דאס ס'קומט ממש אן צו עקסעסיוו נאך בערך צוואַנציק מינוט, די גאנצע באדי איז אקסידייזט צו אזא לעוול אז א מענטש קען, ס'איז דא מעמאריס אין סאבקאנטשעס מיינד וואס איז צוגעשפארט ווייל דער מוח ארבעט אז ס'פילטערט די אינפארמעישן וואס די דארפסט עז פרעזענט ממש אין פראנט פון דיר, און ס'איז דא פאלדערס אזוי אין די בעיסמענט פון. עקזעקטלי. אריינטאפן אין די בעיסמענט דארף מען נאך אזא אטעם פאר צוואַנציק מינוט קומט מען אן צו פלעצער מיטן דמיון מען זעהט כל מיני זאכן פון פון די פעסט פון די טשיילדהוד און עס אסאך מאל ס'גוט צו מאכן א ריווייער יו נאו פעטשן א זאך וואס יו נאו. אזוי ווי א בוק שעלף אין מיטן נעמסטו לייגסטו אלעס. ס'איז מסדר זאכן, איך האב איך ממש איך בין געגאנגען צו א ברעטווארק אויך פון א שעה, ס'האט עקספלאודעד לע, די מענטשן וואס טוען ברעטווארק, מענטשן וואס וואס ס'האט דא ס'דא קלעסעס ווי מענטשן גייען אטעמען, און ווען מען אטעמט יעדע רידעם וואס מען אטעמט איז א דיפרענט טוט א אנדערע זאך, איין זאך קען דיך מאכן רואיג, איין זאך קען דיך מאכן עקסייטעד, איין זאך קען דיך אריינלייגן, קען זיך מאכן עמאושענעל, לייק מען קען. מ'קען אנקומען צו סטעיטס, אנקומען צו צו זאכן דורך אטעמען, צו פלעצער דורך אטעמען, סאו כ'בין אויך געווען ביי אזא א אטעמען פון א שעה צייט, א שעה מיט אביסל מיין איך, כ'מיין ס'איז געווען עקטשולי א שעה און צוואַנציק מינוט, איך האב ממש געפילט דאס וואס דו זאגסט ווי מ'קען מסדר זיין פאלדערס, ס'איז אין די בעיסמענט באט אונז שלעפט מען עס א גאנצן צייט. יא, ס'איז אייביג דארט. ס'איז דארט, ס'איז דארט אזוי דארט ווי ס'קען זיין, מ'קען לויפן, מ'קען סמאוקן וויפיל סיגערעטס מ'וויל, קוקן וויפיל סטאטוס מ'וויל, עסן קאמפאלסיוולי. די ריזן פארוואס מען טוט די אלע זאכן איז כדי צו עוואוידן די. יא, רעדן א גאנצן טאג, אלע מינע טראכטן לאזן די מח שפינען אויף הונדערט מייל א שעה באט מען שלעפט עס, ס'גייט נישט אין ערגעץ, דער בעיסמענט זיצט דארט אזוי פראמינענט, און און ווען מען טוט ברידינג קען מען אזוי מסדר זיין, צומאכן טעבס זענען אפן פאר יארן. אפענע טעבס אויף א קאמפיוטער וואס שפילן מוזיק הויעך, לאוד, און אלע טעבס שפילן צוזאמען. דזשאסט קלאוז עס. ס'ברענגט צו פרעזענט, ס'ברענגט צו פרעזענטנעס ווייל קענסט זעהן ס'איז ווען די מיינד לויפט איז מען נישט מען איז נישט פאוקעסט ביסט נישט ביסט נישט יעצט דא ביסט אדער ביסטו פארדעם אדער ביסטו פאראויס דאס געט דיך א א פאוקעס און ווען מען איז פאוקעסט איז מען וויטין ווען מען איז אינסייד זעהט מען און מען פילט, מען קען קען קענסט עקספיריענסן די דיפרענט סעדנעס אדער דיפרענט העפינעס אדער דיפרענט עמאושענס וואס קומען ארויף. יא זאגסט עס גוט, מען איז אין די פרעזענט מאמענט, מען איז נישט אין די פאסט, מען איז נישט אין די פיוטשער, כ'פיל וואס איך פיל עכט יעצט, און איך האב די עביליטי צו פילן, די עביליטי צו פראסעסן. די עביליטי ביקאז אונז האבן די טולס, מ'האט דאך אזוי סאך צוזאם געלערנט און אזוי סאך צוזאם געהערט בוקס מיט שיעורים מיט מיט מיט מיט חסידישע ספרים און מען זוכט און מען זוכט און מען זוכט און שעות. סאו ווי האוו די טולס נאו איטס דזשאסט ברעטווארק איז א מורא'דיגע וועג פון עס פון עס ממש מסדר זיין. יא, ס'איז דאך די די פריימעל קאנעקשאן וואס אונז האבן צו די אייבערשטער, וואס די מינוט די אייבערשטער האט געענדיגט קריעיטן די אדם הראשון, זיין. אינטערעסירט די גאנצע זיין די גאנצע זאך און האט זיך געמאכט א סי פי אר ויפח ויפח באפיו נשמת. נשמת חיים. ויפח באפיו רוח ממללא. די גאנצע שכל וואס אונז האבן צו רעדן צו ווערבעלייזן אלעס וואס אונז זעען קומט פון די מאל וואס די אייבערשטער האט אריינגעלייגט די ספיריט די נשימה און אזוי ווי מען אטעמט.

נשמת חיים א, ברעט אוו לייף. מיט פעיר ברענגט ער עס, מיט פאוער, פאטענשעל, מיט פאוער. פאוער, יא. מיט די, מתוכו, ווען, ווען א מענטש אטעמט, אטעמט ער פון זיין קישקע, פון זיין גאט, לייק א, פו! אזוי אריינגעבלאזן לייף אין אונז, און ווען אונז אטעמען, ווי גאו בעק טו, טו די סאורס פון לייף, אלוקי נשמה, טהורה היא, מ'קען עס פילן, מ'קען עס, מ'קען עס, יא, מ'קען עס קינדלען. יא דאס איז ס'א ארבעט צו ברענגען מער אווערנעס און קענסט זעהן מענטשן זענען מיושב אז זייער נישט זייער אטעם איז רעגולעיטעד די מענטשן האבן א שוין קאנשעסלי די זיי ווייסן אז אטעמען איז די ערשטע זאך פאר טוהן עפעס. די קי יא טעיק א דיפ ברעט. כאפן הייסע לאקשן קודם קומט פון א מענטש פארגעסן צו אטעמען און ער לויפט אריין א פלאץ און. ביסט שוין א וויקטים, שוין א ראובאט. יו נאו, דו זוכסט די אינסטינקטס, ווייל ס'איז נישטא קיין מוח שוין, די מוח ווערט צוגעשפארט אן אטעמען. יא, און ס'איז ממש. מ'קען זעהן א דיפרענס אין די פאסטשער, אין די פאסטשער אין די וועג וויאזוי מ'שטייט, וויאזוי מ' ס ס די גאנצע די גאנצע פיזיקל פיזיקל באדי ווערט. טשעינדזשט זיך אין א וועג, ס'איז לוסענד אפ. יא ס'העלפט די אימיון סיסטעם, ס'העלפט לייק ס'א גאנצע האוסט מיט זאכן וואס א פלעין אטעמען פרי, א טיפע אטעם אריין, וואס דעס וואס די טשעינדזש וואס ס'קען מאכן. ס'דא א גיטאר שפילער וואס איך פלעג לערנען פון אים אסאך, ער הייסט פרענק גאמבאלי, איינער פון די גרעסטע גיטאר שפילערס אין די וועלט. און ער האט א ווידיאו פון א שעה מיט א פאר כ'מיין פֿינף און זיבעציק מינוט פון אינטענסיוו ווארקאוט פון גיטאר. אבער וואס איז אינטערעסאנט וואס כ'האב באמערקט דאס כ'האב נישט געזען ביי קיין איין גיטאר טיטשער אינמיטן א שווערע עקסערסייז, מ'דארף עס טון יעדע עקסערסייז זיבן מאל, נאנסטאפ, און ער זאגט דיך אינמיטן, בריעד, דאנט פארגעט טו בריעד, ווייל ווען א מענטש טוט א שווערע זאך וואס ער דארף ארבעטן צו צוגעוואוינען זיין גוף צו עפעס א איידיע, א העביט, א דיפרענט. א פראגרעמינג. א פראגרעמינג, יא.

גייסט דא זיצן אינמיטן א קאנווערסעישן גייסט דיך נעמען א אטעם. היינט איז דא די עפל וואטשעס האט מיך א בחור געוויזן אויף א עפל וואטש קומט ארויף א א ס'מאניטערט דיך אגאנצן צייט דיין אקסידזשען לעוועל דיין אלעס ס'קומט ארויף טעיק א דיעפ ברעט און ער זאגט מיך יעדעס מאל איך זיץ אין די קאר איינגעקנייטשט איך דרייוו פאר אפאר שעה מיין עפל וואטש זאגט מיך האלא. אטעם, ביסט אין א קאר, עפן די ווינדאו, פיל, פיל אן דיין באדי מיט אקסידזשען, מען ווערט א נייע מענטש, לייק, דזשאסט א, א, א, א, כ'האב דאך געזען אויכעט, אבער דו זאגסט אז פון ליקוטי מוהר"ן תורה ס', ווען כ'רעד וועגן אטעם, ס'איז דא אויך א תורה וועגן אריך אנפין, וועגן א, די, די, די אטעם, די, איז אויך א גאנצע תורה וועגן די, די, די, די.

עפעס געדענק איך און איך געדענק נישט פונקטליך וואס און איך וויל נישט סתם אין ליקוטי מוהרן איז אויך אזא זאך. דאס איז פאר שור, עס איז סייענטיפיקלי פרואווען, א מענטש איז בכעס וואס איז נישט דא, נישט דא קיין אקסידזשען אין די מח, דער מענטש טשאוקט, סאו יו נאו. קען, יא, פיזיקלי די באדי ריעקט אויך ווען מען איז אין כעס ריעקט די באדי ווי מען איז טשאוקט.
דאס איז פייט אר פלייט, דאס איז אריינצוגיין אין די ווי. די באדי נעמט אלע ענערדזשי פון פון די מח נוצט מאסט פון די ענערדזשי פון די באדי ס'נעמט די ענערדזשי און ס'לייגט עס אריין אין די אין די באדי צו קענען פייטן צו קענען לויפן צו קענען.
נו, די פארט וואס דאס טוט איז ריליסן אדרענעלין וואס מאכט דיינע לינגען ארבעטן שווערער כדי צו האבן מער אקסידזשען און טאמער די דארפסט יעצט טון עפעס א אינטענסיוו באדי מואוו אדער עפעס זאלסטו האבן די כח און ווי קומט די כח? פון אטעמען.
יא, ס'איז א סייקל. יא. סאו כ'האב געזען אויך פון ר' הערשעלע זיטשויבער געדענק איך האב איך געליינט א מעשה אין ספר צבי לצדיק אז ר' הערשעלע זיטשויבער האט יעדע אטעם אריין אינזין געהאט שם אלוקים און יעדע אטעם ארויס אינזין געהאט שם הוויה ווייל אלוקים איז צמצום איז איז אריין אטעמען און שם הוויה איז התפשטות איז איז ארויס אטעמען באט אימעדזשין די לופ

זיי האבן זיך צוגעברענגט צו א פלאץ פון קאנעקשאן מיט די אייבערשטער אין יעדע זאך, און מענטשן קוקן וואו איך דארף יעצט טראכטן אין יעדע זאך פון די אייבערשטער, ס'איז א שווערע זאך פאר מיר ווייל יו נאו איך האב אייביג א גאו טו וואו צו גיין אדער אויף א סמארט פאון אדער עפעס צו ליינען אדער עפעס צו עסן אדער עפעס צו זיין אקופייד העיקר נישט צו אבער מ'קען די גאנצע זאך פון אטעמען איז התבוננות, וואס דער רבי נחמן זאגט, א מענטש אטעמט מיטאמאל קוקט ער ארום זיך, ער זעט דער אייבערשטער איז אים מרמז אלעס וואס עס ליגט ארום דיך, נישט דא קיין איין רענדאם זאך וואס איז דא ארום דיך, יעדע מינוט איז א שפיל, די גאנצע זאך ארום דיך איז א פלעי.

זעט מען אז אלעס איז רמזים, ס'איז קלאר, אלעס איז רמזים צו מרמז זיין פאר א מענטש, צו אים ברענגען צו טון א זאך וואס איז אים מקרב צו די תכלית. און צדיקים זענען שוין אנגעקומען צו אזא מדריגה אז אלעס וואס זיי טוען איז שוין איינס מיט די רצון השם. שמעון בר יוחאי זאגט בחד קטירא אתקטרנא, איין גרויסע קניפ, מיין גאנצע לעבן איז געווען איין גרויסע קניפ מיט מיט מיט מיטן אייבערשטן לייק, עווריטינג איי דו איז געווען אינקלודעד עס איז נישט געווען קיין סעקונדע קיין, און אזוי ווי איי עקספרעס לייק מען ליינט די מעשיות פון צדיקים און די און מיט די קאנשעסנעס וואס קומט יעצט אראפ אויף די וועלט וואס איז דא עס עקזיסט און ווען ווען ווען ווען ווען איך וואלט עס ווען געזען דזשאסט ביי מיך אליינס וואלט איך געטראכט אקעי אפשר איך וואק ארום און ס'איז דא מענטשן און און און און ברעט ווארק האט עקספלאודעד און און און און פרעזענטנעס און מעדיטעישן און דזשאסט וויטש איז אלעס אונזערס איז אלעס קומט סטרעיט פון די תורה פון חסידות פון גראד לייק עפן אויף א ספר ס'שטייט דארט זייער קריסטל אזוי ווי געזאגט עפן אויף ר' נחמן שטייט דארט וועגן אטעמען עפן אויף בעש"ט איז שוין ר' שלומקע זוויהלער לייק איבעראל איז איז אונזערע טעקניקס באט ס'איז יעצט עקספלאוד איז יעצט אריינגעקומען אין די וועלט קען מען יעצט עכט זיך קאנעקטן און זיך צוגעוואוינען צו לעבן אזוי צו לעבן עקזיסט און זיך צוגעוואוינען אז ווען מען טראכט עפעס צו טראכטן אין אין גרעיטפולנעס אדער צו טראכטן אין אין הודאה און קאנעקשאן צום אייבערשטן און.

אין א דעי ענד נייט קווייעט יא סיזאנס יערס וויפיל קינדער וואקסן אונטער די בוים וויפיל מענטשן ס'פאלט אים אראפ די בלעטלעך ס'טשעינדזש זיך קאלערס. ער איז א וויטנעס ער שטייט דארט שטילערהייט און א מענטש האט אזא פאוער צו זיין א וויטנעס עדות אין א אין די וועלט אנשטאט צו א גאנצע צייט זיין ביזי. צו עקסטערנעלייזן צו אינטערנעלייזן, ביסט ארום מיט אזויפיל זאכן א מענטש דזשאסט עפן דיינע אויגן וועסטו זען דו קענסט זיין דאס וואס יעדער מענטש זוכט אז איינער זאל זיין פרעזענט אין זיין לעבן, ביסט מיט מיר? פרעגט די מענטש און מענטשן פרעגן זיך ביסט מיט מיר? וואס מיינט ביסט מיט מיר? יו נאו? זיין מיט. כ'האב שוין געשערט דא פון פון פון פון ר' אברהם שמעון וויינגארט פון צפת. האט מיך געזאגט אזא טייערע ווארט, ער האט אזוי גוט געזאגט, זאגט ער, מען וויל קוקן וואס די יצר הרע, וואס די מעין פייט וואס ער האט, קוק ווי ער פארלייגט זיין גאנצע כוחות, זיין גאנצע כוחות איז אז מען זאל נישט זיין פרעזענט אין די מאמענט, די נייעס איז היסטערי און ספעקולעישן און פיוטשעריסטיק טאלק און א גאנצן צייט די ספין, די נייעס, דזשאסט די לעצטע צוויי טעג ארומוואקן אין די גאס, די קאנווערסעישן איז, עס איז פעינפול, עכטע. פעינפול קאנווערסעישאנס און נישט פרעזענט און טענה'רייען ארום די מאוסט דארקע סאבדזשעקט. און בחור און קינדער אלעס לייק פרררר א ריזיגע ספין א ר ס'איז און דזשאסט צו קענען זיין פרעזענט זיך אראפצוזעצן צו האבן די גיפט זיך אפצושטעלן זיך ארויסצופלאגן פון די גאנצע ספין איך קען נישט איך קלין נישט די גאנצע וועלט'ס גארבעדזש לאמיך טרייען צו פאקוסן אויף מיינע אייגענע אפשר זיך אראפזעצן און דזשאסט געט פרעזענט סאו ער האט מיך געזאגט אבער משום מה זאגט מיך אז די נסיון איז צו זיין פרע און אלל ווי ניד טו דו זאגט ער מיך אלעס וואס מען דארף היינט טון זאגט ער זיץ מיט איינעם און זיין פרעזענט מיט אים און דזשאסט סי וואט העפענס.
איטס די ביגעסט גיפט, ס'איז די גרעסטע גיפט וואס מען קען טון פאר א מענטש איז זיין זיין פרעזענט נישט ארומלויפן מיט די קאפ און טראכטן אדזשענדעס אדער נישט זיין פאר זיך דא און און ארויפקומען מיט דיפרענט דזשאדזשמענט דיפרענט זאכן אלעס א שפיגל. מענטשן זענען. זיי קענען עס פילן, דו ווייסט? טרייען זיין גיי היינט למשל קומסט צו א חתונה, זיי פרעזענט מיט א מענטש פולי מיט אים, זיי נישט די מענטש אזוי ווי פארוואס קוקסטו מיך אן אזוי? זיי נישט צוגעוואוינט אז א מענטש איז מיט אים אזוי ווי נישטא קיין אנדערע זאך איך בין מיט דיר, יו נאו, ווייל די. די וועלט אז מען לעבט אין אזא דיסטרעקטיוו, ס'איז אזוי אזויפיל דיסטרעקשאנס, און און ס'איז זייער שווער היינט, דו פארסט היינט אויפן גאס אלע סקרינס און אלעס בלינקט און אלע מארקעטינג עדס מיט אלעס איז געמאכט צו שלעפן מענטשן'ס אויגן צו, יעדער פייט היינט פאר אטענשאן. פאר א סעקונדע אטענשאן, מען ווייסט. דזשאסט לוק עט מי פאר וואן סעקאנד, יו קנאו.

די וועג ווי די פאון איז געשען איז געגאנגען משוגע סאיז נישט נארמאל און און וואס איז נאך דא די פאון האט דאך די אפשען צו בלינקן א לייט אויך ווען א פאון קומט אריין לייק ס'זאל זיך קנאקן מיט וויזשעלס אודיו ווייברעישן אלעס אלעס איז ליטערלי די גאנצע וועלט נעמט זיך גיין גאגא ווייל יעצט איז דיין פאון א נאוטיפיקעישן עפעס א גרופע האט געשיקט א מעסעדזש ס'בלינקט א לייט ס'מאכט א ווייברעישן און ס'מאכט א נויז לייק בום פאר מיין אטענשאן און.

פיינעלי האב איך שבת צו זיין אָן די גאנצע זאך, איך ברענג עס אריין, איך קויף עס ערב שבת אין א וועג, איך ברענג עס לכבוד שבת, איך ברענג עס אריין אין מיין הויז, איך ליין נאך, איך רעד נישט סתם, ס'דא, איך מאך נישט אוועק ניוספעיפערס, ס'דא קאנטענט פאר מענטשן אבער ס'דא, ס'דא מענטשן וואס זענען, יו נאו, באט ווען דו האסט שוין א מינוט צו זיין אן גארנישט, זיין מיט דיינע תפילות אדער די לערנסט עפעס אדער מיט די קינדער אדער אדער א ברידינג עקסערסייז אדער זיין מיט זיך אפילו יו נאו און און מיטן אזוי קומט ברידינג עקסערסייז מיט אז די האסט יו נאו וואס טוסט וואס קענסטו נאך טוהן אויס חוץ צו זיין מיט זיך און טוהן א פראדאקטיוו זאך. צו זיין מיט זיך איז וואס וואס אסאך מאל די די פרעזענטנעס קען. סאו ס'איז די די פעקט אזוי ווי פריער געזאגט ס'איז ס'איז א ארבעט ס'איז א פוטינג אין א לאט אוו ווארק צו זיין מיט זיך צו קענען פילן אלעס און און און צו קענען צו קענען דיעלן דערמיט און און און סאו דאס אסאך מאל פארוואס פארוואס מענטשן לויפן פארוואס אסאך יא. וואט די ריזען איז איז איז פאר מיך אין מיין לעבן וואס.

איך האב מיך געשטעלט אין די קארנער, כ'געדאווענט מנחה, איך ענדיג מנחה, איך דריי מיך אויס און איך זע אין פראנט פון מיר שטיין צוויי הונדערט יונגעלייט, רוב יונגעלייט האבן צוויי, האבן א מיילי אין די הענט, א אי סיגערעט אין די הענט, און שלעפן עס מיט אזא מין מיט אזא מין, טאלק אבאוט ברידינג עקסערסייז, אריין אטעמען פופצן הונדערט צוויי טויזענט מאל א טאג א אי סיגערעט. און מיט פאונס און מיט סיגערעטס און כ'האב דעמאלטס געכאפט וואו מיר זעמיר אזא מין עדיקטעד דזשענערעישן צו מיט די אי סיגערעטס איז געגאנגען משוגע און פאונס און אלעס איז געקומען פלעין פון ס'איז שווער די קורענט צייט דזשאסט אין די לעצטע יאר צו פראסעסן די נייעס וואס אידישע נייעס וואס איז פארגעגאנגען טראגעדיעס איז סתם ס'איז שווער צו עקזיסטן יעצט פאר א נשמה אין די צייט ס'איז א דארק פיריעד אין די וועלט. באט די די פאר דעם איז אזוי שווער אריינצוגיין ס'איז טראומא ס'איז לויפן פון דעם אוועק באט אויב מ'גייט אריין און מ'ארבעט עס דורך און און און ס'איז דא ס'איז דא קאנטענט די די די די די אור פון פון פון די גאולה שיינט שוין פון די פערסאנעל גאולה פון מענטשן יא. ארויסגיין פון זייער טראומאס און און ס'איז ס'איז מער און מער קען מען זיצן מיט זיך סאו דאס איז די ערשטע די ערשטע שוועריקייט וואס מ'האט מיט זיצן מיט זיך איז ווייל ווען ס'קומט ווען איך זיץ מיט מיך אליינס ס'הייסט אויב איך לאז אפ מיין פאון און איך האב נישט קיין סיגערעט און ס'איז שבת און איך זיץ און איך האב גארנישט

ס'איז זיין עדות אין א פלאץ, אסאך מאל די אייבערשטער טוט א זאך און מענטשן די כלל איז א עד פאר עפעס וואס געשעהט און מענטשן מיינען אז מען מוז עפעס איינער מוז פילן גילט איינער מוז פילן פארוואס איז דאס געשעהן וואס איז געשעהן וואס גייט פאר און. אויך איינע פון מיינע חברים האט געפאוסט היינט א ווארט פון, עס קומט פון א דענישע פילאסעפער סערען קירגארד, וואס איז געווען ביזי מיט עקזיסטענשאליזם, און ער זאגט אז צו זיין פרעזענט און עדות אין א מענטש'נס לעבן איז אסאך מער פאוערפול זיין פרעזענט פון צו טרייען צו זיין ביזי א גאנץ צייט צו רעדן און טוען און מאכן און עמפעסייזן און אינטערפרעטן פשוט צו נישט אלעס פארשטיין און צו פשוט זיין אין א פלאץ ווי עפעס געשעהט. קענסט באמערקן גלייך ווי אונזער מח טראגט אונז די ערשטע גאו טו זאך איז צו דזשאדזשן. עפעס איז געשען? wow! קוק ווי ער פארט, קוק ווי ער טוט, קוק ווי ער מאכט, קוק וואס, וואס איז דאס? דאס מאכט נישט קיין סענס. און אינמיטן די, די טונסט ארויס, די זעסט דער מח איז א מאשין וואס, ס'איז אזוי ווי אן סעואינג מאשין, ס'מוז גלייך נעמען די שטיקל פאטשעלע און עס, די, די זאך און עס נייען פון אלע זייטן מיט פעדעמער און דאס, דו ביסט נישט דאס, דאס איז עפעס, דאס איז געשען וועגן דעם, דאס איז, האלאו האלאו, טון ארויס, איך ווייס נישט באמת וואס איז געשען דא, ס'איז געשען טאקע א זאך, איך וויטנעס עס.

ווען דו זעסט אז דו ציהסט זיך צו יא דזשאדזשן די סיטשועישן וואס איז געשען לעם דיר, און אבוויעסלי די סיטשועישן איז געשען לעם דיר פאר א ריעזן, אזוי ווי אלע זאכן געשען, גארנישט געשעט נישט לעם דיר סתם, און ס'קומט ארויף כל מיני זאכן, סאו. ס'איז א שפיגל.
ס'איז א שפיגל. דאס איז. דאס איז די. די זאכן וואס ס'דא ביי דיך אינעווייניג, אדערווייז וויאזוי וואלסטו עס די אמעריקאנע גוים זאגן, איף יו ספאט איט יו גאט איט. אז דו זעסט עפעס דארט ס'באדערט דיך איז א סימן אז ס'ליגט ביי דיך אויך.
די אמעריקאנע גוים זענען שוין געוואר געווארן וואס די בעל שם טוב האט געשריבן פאר צוויי הונדערט און פופציג יאר צוריק.
איי געס עפעס א אלטע ווארט, איך ווייס ס'קומט פון עפעס א. יא, די בעל שם טוב שרייבט דאך דאס איז געווען די שעירינג דזשאדזשמענט וואס איז געשען, כ'האב צוריק געהערט פון אזוי סאך מענטשן אויך די דיסקאשען נאכדעם און איך האב עס געהאט אין מיך אליינס. סאו איך בין איך בין נישט אין די בעסטע פלאץ, איך האב נישט אין די בעסטע מוד, איך וואק אריין אין א שטוב, און ס'פליען דזשאדזשמענטס, לייק יעדע צווייטע מענטש וואס איך זעה האב איך הארש דזשאדזשמענטס, און ס'איז לייק אאוטש איך וויל עס נישט, לייק וואס איז וואס גייט פאר דא, און דאן כאפ איך מיך, די אלע דזשאדזשמענטס וואס איז יעצט דורכגעפלויגן איז אלעס דזשאדזשמענטס וואס איך האב אויף מיך.

בשבילי נברא העולם ס'איז טאקע די גאנצע תיקון העולם הייבט זיך אן אז א מענטש ווייסט אז בשבילי נברא העולם זאגט ר' נחמן אז דווקא וועגן די זאך אז די וועלט איז באשאפן געווארן פאר מיר האב איך די ריספאנסיביליטי צו לעיין בכל עת בתיקון העולם צו קוקן א גאנצע צייט צו איך קען עפעס

און להתפלל בעבורם, אסאך מאל די ביסט אין א סיטואעישן, א זאך געשעהט לעבן דיר, און אסאך מאל א מענטש, טאר מען נישט דזשאדזשן, א מענטש איז גוט, ער וויל העלפן, די קענסט נישט העלפן, די זעהסט אז די קענסט גארנישט טון, די סיטואעישן איז אזוי סעוויר, אז די ניטאמאל האסט די ווערטער אין מויל צו זאגן פאר יענע מענטש, סאו די אנלי טינג יו קען דו איז טו פרעי. אמן. און מיין שוויגער האט מיר געזאגט לעצטע וואך, געווען ביי מיר שבת.

ווייל דו זעסט כל מיני זאכן, עס קומט ארויף דזשאדזשמענטס, און א מענטש טרעפט זיך אין זייער א שלעכטע פלאץ אין זיין קאפ, און ס'איז אקעי, ס'איז א פארט, ס'איז א פראסעס וואס דו גייסט דורך, דו דארפסט זיך טרעפן מיט דיך מיט די אייבערשטער דארטן, און ריזאלווען די סיטואעישן. ס'איז א אפערטוניטי, ס'איז א אפערטוניטי, ס'איז א גיפט, ס'איז א גיפט ווען מ'קען האבן, מ'האט די עווערנעס. עס קומט ארויף איז נישט אוועק צו לויפן, נישט צו גיין צו א טראמא, נישט צו לויפן צו צו צו א העביט וואס וואס מען האט נישט ליב און מען גייט נאכדעם, איטס גאנא נאמב אס אוט און און עס גיי מיר נישט פילן. ווייל דזשאדזשמענט אז די טראכסט איז די גאו טו פון אינסעקיוריטי, א מענטש מוז יעדע זאך די עפענסט דיינע אויגן די זעסט א זאך דאס איז א גיטאר, ס'איז נישט קיין דראם. קודם וויל איך לייגן אין די באקס, ס'איז א גיטאר, כ'האב עס געסטעיפלט. געזען א מענטש זאגט פאר א צווייטן, כ'האב דיך נאכנישט ארויסגעהאט. כ'האב דיר נישט ארויס. קודם נישט ארויס, נישט ארויס כ'האב אים נישט אריין, ווייל איך דארף ארויסהאבן דעם מענטש פון מיין איקוועישאן, א מענטש איז א גאנצע ביזי מאכן א איקוועישאן.

גייט ווי א זיידע, ווילסט זיך אנהאלטן אין די שטעקענעס, אה, דו ביסט א טאשער, און דו ביסט א דאס, און דאס איז דאס, אה, יעצט פארשטיי איך, אבער לאז דיך פאלן. כאפ שוין. קומען אין א פלאץ און זאגן איי דאנט קנאו, עס איז סקערי, ווייל איך האב נישט וואס זיך, איך האב נישט, אין לי במה לאחוז את עצמי. יא, איך האב נישט קיין ווארקינג מעקעניזם פאר דעם, איך האב נישט קיין פראגרעמס. און דאס טאקע וואס מ'זאגט יעדע יאר ביי סדר נאכט. רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם לכם ולא לו לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ווייל דער רשע וואס איז די זאך פון א רשע? צו עקסקלודן פון די פיקטשער איך בין נישט מיט די כלל איך לייד נישט פון די פראבלעמען איך האב נישט יענע אישוס דאס מען כאפט נישט אז וואס מען זעט אין א צווייטן איז א רמז אויף זיך און. מ'קען נישט זיין מוציא מן הכלל, נישט דא אזא זאך, קענסט שוין דאס טשעקן. די שיעור פון לעצטע וואך בשם כל ישראל א איד טוט א מצוה, ווען מען זאגט לשם יחוד מען ענדיגט מיט די ווארט בשם כל ישראל ווייל דאס גאנצע זאך פון טון א מצוה איז אז דו ביסט קאנעקטעד באחדות מיט יעדע מענטש נישט. זעמער נישט איינס, זעמער אלעס א פארט אוו. וואס איך זאג וועגן וויטנעסן, סאו דאס פיל איך איז א מעידזשער קי, סאו קודם די פסוק זאגט עס מיט אזא סימפלקייט, די פסוק זאגט עדת ה' נאמנה מחכימת פתי, סאו תורת ה' תמימה איז משיבת נפש, ווען א מענטש לערנט תורה איז משיבת נפש, עס זעטיגט די הארץ, עדת ה' ווען מען וויטנעסט עפעס, און וויטנעס איז ביידע סיי איך דזשאסט וויטנעס עס און סיי איך וויטנעס עס, איך בין אוועיר אז איך בין אוועיר פון וואס געשעהט, איך זע עס עקשעלי געשעהן, נישט איך זע עס אויף א פיקטשער אדער אויף א ווידיאו אדער איך כאפ א ווידיאו בשעת עס געשעהט, איך זע עקשעלי, איך וויטנעס, עדות השם, דאס איז מחכימת פתי, די די די דאמי מיט די וואויסעס אין די העד מיט די

און בכלל קדושה אויך אין רוחניות א מענטש האט א טעם מיטן טיפקייט אין לערנען און דאווענען און די דיבורים וואס דו רעדסט מיט מענטשן האט א טעם אלעס נישט אסאך מאל א מענטש רעדט ער זעט זיינע דיבורים עפעס שטימט נישט דארט דו האסט נישט געטונט נישט געטונט און א מענטש ווערט די אווערנעס די אייבערשטער געבט עס פאר א מענטש זאל וויסן אז ס'איז דא אזא זאך נאכדעם נעמט ער עס אוועק כדי א מענטש זאל

אקעי יעצט אה נאו פעי פאר איט ס'דא א יא יא באט די די די די ווען מ'איז פרעזענט ווען מ'נעמט אוועק די דזשאדזשמענטס וועל צוקומען צו נאך א שטיקל פון פון פון וואס ר' נחמן שרייבט אויך אין ליקוטי מוהר"ן אין תורה קוף למד ח' אין תנינא. כ'מיין כ'ווייס שוין וואס כ'רעד, חלקי השם אמרתי לשמור דבריך, זאגט ער אז מיין חלק אלוקה פון מיך, אין מיך, וואס איז אין מיך, וואס איז אין די לב, אין די הארץ, זאגט מיך וואס צו טון, און עס איז דבר הוויה ממש, אז מיין חלק אלוקה פון אין מיך זאגט מיך וואס צו טון, עס איז ממש ממש חלק, עס איז ממש דבר הוויה, און דאס זאגט מיך לשמור דבריך, ס'איז גיידענס אזוי ווי אונזער חלק אלוקה ממעל, אונזער אינער.

פון קאמיוניקעישן, פון פון פון חלקי השם אמרתי לשמוע דבריך, פון קאמיוניקעיטן דורך חלק אלוקי ממעל, וויטש איז אויך א, מען קען עס אזויפיל, עס איז כ'פיל אזויווי עס איז אנדער דיסקאסט אביסל, די אינטואישן, די קאנעקשן צו די אינטואישן, צו וויסן, צו די גאט פילינג, צו טראסטן די גאט פילינג. יא, צו פינטעלע איד, צו נקודת ציון ווי די קאמארנער רופט עס, נקודת ציון, די שפיץ. נקודת ציון? ציון יא, ווייל ירושלים, יא ירושלים איז די הארץ, ס'איז דא ציון איז א, די אלע נעמען ותחזינה עינינו בשובך לציון. ציון איז א, ר' נחמן זאגט ס'איז דא ציון המצויינת, דארטן ס'איז אונטער כסא הכבוד, דארטן די אייבערשטער האט געקארווט אלע נשמות. און בשובך לציון פארשטייט זיך און אלעס וואס מ'רעדט דא אין די וועלט איז א משל פאר העכערע זאכן וואס געשעהן אין. א קאנצעפט. יא, למשל מען זאגט די אייבערשטער לייגט תפילין, שא די אייבערשטער אונז בגוף הגשמי, דא אין די וועלט איז מעניפעסטעד אין עולם הגשמי, סאו מען נעמט א הויט פון א בהמה, מען מאכט רצועות, מען מאכט די פרשיות, מען שרייבט עס, און מען ברענגט די עבודה פון דינען דעם אייבערשטן, מען לייגט עס אריין אין די חפצים פון גשמי, און אזוי ברענגט מען די לעכטיגקייט פון די אייבערשטער אין די גשמיות. און די אייבערשטער ביים תפילין איז א. ס'איז נישט א פיזיקל זאך. א פיזיקל זאך, יא. און צדיקים רעדן נישט פון דעם, מ'קען דינען דעם אייבערשטן נאר נישט במעשה. במחשבה קען טון. ר' נחמן האט געזאגט איינמאל אז ער האט שוין אויסגעפיגערט, איך מיין ס'איז געווען אויפן וועג קיין ארץ ישראל אויפן שיף, ער האט אויסגעפיגערט ווי אזוי צו טון אלע תרי"ג מצוות במחשבה. די אלע צירופים, די אלע זאכן. סאו.

פון געטראכט לעטלי באשעפערס תפילין שטייט מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ סאו איך האב געטראכט אונז טוען מיר אן תפילין אונז זאגן אונזער תפילין שטייט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד אונז זעמיר מאחד דעם אייבערשטן אונז טראכט מיר אריין דעם אייבערשטנס אחדות הפשוט אז ס'איז נאר איינס און ס'איז נישט דא מער ווי איינס אחד און דער באשעפער טוט אן תפילין און זאגט מי כעמך ישראל גוי אחד.

דער איד האט א איד האט א נשמה וואס א חלק אלוקי ממש חלקי השם מיין חלק אלוקי הוויה וואס ליגט אין מיך אמרתי לשמוע דבריך וואס מ'קען קען אויפבויען און קאמיוניקעיטן סאו אונז ווייסן מיר אלע אונז זענען באגלייט מיט די חלק אלוקי ממש זינט אונז זענען געבוירן פאר יעדע דעסיזשן

יו נאו, און געטראפן די אייבערשטער.
די גייסט הייבן אן עקרת בית. די איכה, און בשעת דער אייבערשטער האט געזאגט איכה פאר אדם הראשון, כ'האב פארגעסן וועלכע, איינע פון די פוילישע רביס ברענגט עס אז די איכה ס'רודערט נאך ביז יעצט, די. און דאס לאזט נישט פאר א מענטש שלאפן נישט בייטאג נישט ביינאכט, דער אייבערשטער שרייט אייכה ווי ביסטו ווי ביסטו יעצט, די האטערס ביסטו פרעזענט אדער ביסט פארלוירן געווארן אין דיינע ספינס, אייכה, אייכה, און אה כ'האב מיך דערמאנט וואס אז איר זאגט ציון, יא ציון אה.
סאו מ'זאגט ותחזינה עינינו בשובך לציון, ציון. ס'דא ציון וואס איז מיינען איז ציון, ציונים, כאילו ס'איז ארץ ציון, ס'איז טאקע א פיזיקל פלאץ, אבער ציון איז א פלאץ, א מקום, וואס ס'דא דא א פסוק אין א, ס'דא א סאנג אויף דעם, שטייט אין די אפענינג פון ספר יצירה, ואם רץ לבך שוב למקום, דאס מיינט דיין הארץ שפרינגט אסאך מאל א מענטש איז אלל אווער די פלעיס. ריטורן טו יור פלעיס, גיי צוריק צו דיין פלאץ, צו דיין. סענטער ליין. סענטער ליין, יא. יא, ריסעט באטן, די מקום וואס דארטן יעדע מענטש פילט עט האום. און אונז בעטן אז די אייבישטער זאל שוין פיינעלי צוריק גיין צו די פלאץ, און דאס איז גייט זיין גאולה, זיי ציון. רעפרעזענט די נקודה פון ווי אונז קומען, די נקודת פינטעלע איד, די נקודת ציון. אמן אמן אמן. יא. דאס איז א זאך וואס יעדער יעדער וויל.
יא.
דאס מיינט תשובה. תשובה איז צוריק נעמען א זאך און עס צוריק לייגן ווי עס באלאנגט. יא. ווען א מענטש פילט אז ער, דאס איז יעדער מענטש, ער וויל באלאנגען. ווי וואנא בילאנג, ווי וואנא בילאנג.

די עדעד פרעשור פון פון פון פון די ספין וואס איז דא אין די גאס איז איז יעדער איינער אזוי לאונלי און די עכטע דיסקאשענס פון וואס מענטשן טראכטן און פילן עכט ווערט כמעט נישט דיסקאסט אין די אין די אין די סאו אדער קען מען עס טשוזן דאס אדער קען מען עס ריעלייזן זעמער כלל ישראל וויר פארט אוו וואן ביג זאך ס'איז אורייתא קודשא בריך הוא וישראל חד און די אנלי פלעיס ווי אונז קען מיר ווערן עכט עכט עכט אויס לאנלי איז ווען מען טרעפט א צווייטע איד, מען טרעפט זיך מיט די באשעפער, מען טרעפט זיך מיט די תורה, און און מען טרעפט זיך מיט די תורה אויף א וועג פון נישט סתם עפענען די גמרא און זאגן, און זיין א למדן און קענען און קענען און קענען מאכן פשעטלעך און פלפולים, ער טרעפט זיך מיט די תורה עז א פערסאנעל רילעישאנשיפ עז חד, עז לייקק וויר וואן, איך בין דו און דו ביסט מיר, און מיט די באשעפער אויף אזא וועג, דאס קען אנפילן אונזער אונזער אונזער אונזער אונזער. די לאנגינג פאר לאנלינעס. ס'קען אנפילן יא די וואויד, די וואויד וואס וואס מ'דארף האבן פאר פילן רעקאגנישאן אדער אלע אונזערע זאכן וואס אונז ווילן מיר, אונזער פערסאנעס, קעמער אונז מיט דעם, ווי קאם בעק און ווי קאם בעק.
שוב למקום. שוב למקום יא. א מענטש דארף דערקענען אז יעדע מענטש האט די, ס'דא טאקע די כלל, און ס'דא די מאמענטן וואס יעדע מענטש. האט די מאמענטן אז ער איז אליינס. יעדע מענטש האט די מאמענטן וואס ער איז אין א פלאץ וואס ער קען נישט, פון דארטן קען ער נישט אינטערפרעטן גארנישט צו אפילו צו די נענסטע חבר. סאו אזא לאנלינעס וואס א מענטש פילט ס'איז בטבע. אונז זעמער אין גלות, אונז זעמער אין גלות, יא, כביכול די אייבערשטער אליינס שעירט מיט אונז די לאנלינעס. סאו א מענטש קוקט אויף די וועלט ער זעהט אז פון ווי ער קומט ווי ער גייט איז גארנישט. און טרייען צו מאכן סענס פון זאכן וואס מ'קען נישט מאכן קיין סענס. דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו שתוק, כך עלתה במחשבה לפני דיך ניט. מ'קען נישט אפילו ווערבעלייזן, אלעס וואס אונז ווערבעלייזן צו עקספרעסן זאכן וואס אונז טרייען צו זאגן פאר אנדערע מענטשן וואס אונז פארשטייען איז. מען רופט עס, רבי נתן זאגט אין ליקוטי תפילות, שם המושאל, איך בארג א נאמען כדי צו דיסקרייבן עפעס וואס איך זעה, נישט באמת וואס איך דיסקרייב און נישט באמת וואס. וואס איך זעה. גענוי. אלעס איז געבארגטע זאכן. מען פארציילט א מעשה כדי צו רילעיטן צו א זאך וואס איז אסאך העכער פון די מעשה. די מעשה ברענגט א נמשל וואס דער נמשל איז. לייכס עס, לייכס עס באטראכטן. אווערנעס, אז א, אז ס'בויט אזא. א קאנסעפט, ס'בויט א כלי אין די קאנסעפט אין די ברעין צו קענען עקסעפטן די נשמה פון די זאך, די נמשל, וויטש איז די נשמה פאר די כלי וואס מען האט געמאכט, אונז זעמער א משל, אונז זעמער, די גאנצע חסידות איז איז לעשות בתחתון ולרמוז בעליון, זוהר הקדוש, דאס איז רבי שמעון מיכאל, אז אונז טוען מיר אויף די וועלט, אונז כאפן מיר ליטערלי אן ערב יום כיפור פארטאגס נאך סליחות, אדער.

ווען אונז טומער א פעולה מיט פריער גערעדט וועגן מחשבה וועגן טון די גאנצע תרי"ג מצות די מחשבה די בעל התניא האט די יארצייט איז אזוי פארג אויף די מעשה אז די פיזיקעל פעולות וואס אונז טומער, ל דאס איז די בעל שם טוב אריינגעריסן מיט א חידוש אין באטראכטן די וועלט אז די ארבעט וואס אונז טומער ר' בער זאגט ס'איז אפילו א גרעסערע עבודה צו ארבעטן ווי א איד אין א סערטען סענס איז עס א העכערע עבודה ווי צו לערנען און צו דאווענען ווי א איד.

צו ברענגען טהרת המחשבה, א מענטש זיין ביזי אין קאפ מיט הייליגע זאכן, מיט איידיעס וואס ברענגט קדושה און תיקון, און נישט זיין ביזי מיט זאכן וואס ברענגען צער און מרה שחורה, מיט יגון ואנחה און דאגות, טאקסיסיטי און לשון הרע, ווייל די וועלט איז באשאפן אזוי. אז א מענטש וויל זיין שלעכט איז דא פלענטי שלעכט צו זען אין דער וועלט, פעלט נישט אז דו זוכסט, יעדע איין באטן האסטוך אלעס, און ס'איז דא א צד אין יעדע מענטש וואס שלעפט צו די פלאץ, און אזוי ווי דו האסט געזאגט פריער, מ'האט גערעדט פריער פון לשון הרע, אז וואס האסטו געזאגט די לשון דארט אז איז שוין מתקבל על האוזן? יא, גזירה לשון הרע איז מתקבל על הלב. על הלב, נאך ערגער. ס'איז ממש א בלע. ס'איז. ס'דא עפעס א משיכה צו דעם. יא. ס'גייט אריין גראד אין הארץ אריין. ס'איט פלעיס טו די טו די דאס וואס שטייט. כ'האב היינט כ'האב יעצט געזען א תפלה פון רבי נתן פאר ביסט אריינגעקומען. האב איך אויך געקוקט א תפלה פון רבי נתן כ'האב געטראכט דו הייסט נאך רבי נתן איך געזען דארט ער זאגט א פסוק הט לבי אל עדותיך אינמיטן א תפלה דער הט לבי אל עדותיך בייג מיין הארץ צו דיין תורה ביקאוז אונז זעמער געבוירן יצר לב האדם זאגט אונזער תורה אונזער פראגרעמינג איז סעט רק

וואס איז פראוד? יא, פרעג נישט. סאו די בייגן די הארץ, די הט לבי, ווען וואס בעט מען זיך צו טשעינדזשן די דיפאלט צו די און לשון הרע פלעיס טו די ווארסט אוו עווריטינג אין מי, ס'איז די ניד צו רעדן לשון הרע, די טראכטן לשון הרע, די באמערקן לשון הרע, די זיין אין די רעאלם ווי מ'רעדט לשון הרע, די אימאושענס, די אימאושענס, די ארגומענטס, און אייביג שוין אפהיטן די פלעזשער. די פון די לשון הרע עווריטינג פלעיס טו די ווארסט פארטס אוו אס, און נאכדעם וואס ס'טוט ווען ס'גייט ארויס איז עס דזשאסט גייט ארויס אין די וועלט און מאכט דיסטראקשען ווייל יעדער וואס הערט עס פאר פאר פאר פאר די וועי דעי פראסעס סאו ס'איז ס'איז ממש עס איז ווען מ'רילייזט דאס איז אונזער עשיה אונזער דיבור אונזער מחשבה אונזער מעשה ווי ליטערלי אונז קריעיט מיר די וועלט אונז זעמיר נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא איינער וואס שטייט אויף אינדערפרי טוט טלית און תפילין זאגט שמע ישראל נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא, ווען מ'זאגט ויכולו פרייטאג צו נאכטס, אונז ווער מיר א שותף, אונז ווער מיר א קא קריעיטאר, אונז גייען מיר ארום אונז זעמיר אידישע נשמות אויף די וועלט, אונז זעמיר דא פאר תיקון העולם, אונז פראסעס מיר די גאנצע וועלט, אימעדזשין, די פאר אידעלעך פראסעסן די גאנצע יוניווערס, און כ'האב געהערט אמאל מיין רבי האט געזאגט אז ווען די גוים זאגן אז אידן פירן די וועלט, זיי זענען גערעכט, מיט שאקלען מיר לולב איז דא נצחון טאנצן מיר הקפות איז די גאנצע פמליא של מעלה פרייט זיך אונז אוודאי פירן מיר אונז די וועלט. די בענק מיט האליוואד דאס איז שוין דאס איז דאס איז פאר ווער ס'וויל שפילן אין די זאמד. יא. אשרינו מה טוב חלקינו, וויאזוי מ'זאגט. עקזעקטלי. אשרינו מה טוב חלקינו, מה נעים גורלינו, ווי לאקי זעמער, ווי סוויט איז עס, ווי גוט איז עס. כפשוטו ממש. ס'איז מורא'דיג אז ס'האבן די עווערנעס און האבן די קאנווערסעישאן. יא. יא, סאו ס'איז. ס'איז אנבעליוועבל די די די די דאך איך געזען יעצט גייט ארויסקומען פון טאהשער רבי'ן נאך א באנד עבודת עבודה און ס'איז ביוטיפול ס'איז דא אויף אידיש און אויף לשון קודש ביידע אזעלכע שיינע הייליגע תורות ממש טעילאר מעיד פאר פאר אונזער דזשענערעישן און די צייטן וואס אונז שטיי מיר יעצט וואס גייט יעצט ארויסקומען נאך א באנד אויף אידיש און דער איין מענטש איז ארומגעגאן נאך געלט האט ער געהאט די באנד זאג איך איך קען איך וויל וויל לערנען איין שטיקל לייק פאר ס'קומט ארויס איך כאפ מיין אראפכאפן פון די טעלער א פרענטש פריי א האלב דאס האב איך געעפנט איך געכאפט א פיקטשער איך האב עס אהיים געקומען איך האב עס איבערגעלערנט זאגט ער אז אונז לעבן מיר יעצט אין א צייט וואס קדרותא דשחרית רופט עס זוהר הקדוש אן אזוי פאר פארטאגס ממש פאר די זון פאנגט אן אויפשיינען ס'איז נאך ביינאכט אבער ס'פאנגט ס'איז שוין דא א ליכטיגקייט די אור חוזר פון די זון די די די לייט פון די לייט פון די זון פאנגט שוין אן אויפשיינען. ס'איז ס'איז דארק ס'איז נאכט, ס'איז נאך טעקניקלי נאכט, אבער ס'איז שוין ס'איז שוין לעכט מ'קען שוין זעהן. זאגט ער ממש אין די דזשענערעישאן זעמיר אונז יעצט ווען פון ווען מש די אור חוזר פון משיח שיינט סאו סאו די דארקנעס איז ס'איז דארק, קוקט ארויס אין די וועלט זעהט מען ס'איז דארק, אזוי דארק ווי איך געדענק נישט איך ווייס נישט נאך מיר לעבן נישט אזוי לאנג אויף די וועלט באט ס'איז. אז די וועלט איז עז דארק עז איט געטס. עפעס אין דיין מעמארי זאגט דיך אז ס'איז דארק, ווייל די מעמארי האט נישט גארנישט צו טון מיט די לייף טיים. ס'איז דא א זיכרון וואס אונז אלע טראגן די זיכרון, די זיכרון איז קומט שוין פון לאנג צוריק. פרי-פראגרעמד זאגסטו, אונז זעמיר געבוירן פרי. דו כאפסט אז אלעס וואס אונז טוען איז זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, זכרנו לטובה, אלעס איז זיך, וואס איז די גאנצע פשט? זיכרון, ראש השנה, יום הזיכרון.

דארק פוטעדזשעס וואס מענטשן שעירן אויף סטעטוס מיט זאכן, ס'איז אזוי סאך קאר עקסידענטס מיט לייק סטאף וואס פעלט אויס די מיין אויגן זאל פראסעסן אלע אינפארמעישן און אלע לייק ס'איז נידלעס ענדלעס דזשאסט אנפילן אויף דיסטרעקשן און דארקנעס, סאו אין די זעלבע צייט בשעת ווען די וועלט איז אזוי דארק איז כנסת ישראל. זייער אסאך פיער ווערט קריעטעד ביז זייערי די זעלבע צייט זאגט די רבי בשעת איז די דארק איז דא די די קאלעקטיוו קאנשעסנעס פון כלל ישראל די דעת פון כלל ישראל די פייער איז איז נצח ישראל לא ישקר זעמיר כנסת ישראל דאס בלייבט דא דאס אונז האבן די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פאר דעם וויר נאט גאוינג עניוועיר סאו ס'פאנגט צוריק אן פליקערן די אייבערשטער האט געזאגט יעצט מיט די קומענדיגע פרשה. גיין זוכן בשעת מכת חושך, דווקא אין די דארקנעס זענען אונז געגאנגען זוכן פאר כלי כסף, כלי זהב, און די אלע גוטע זאכן וואס איז געווען באהאלטן ביי די אידזשיפשענס. און די אייבערשטער האט געזאגט, ווען גייסטו זיך טרעפן די זאכן אין די דארק, חושך, אפל, אז א מענטש קען זיך נישט ריקן, דעמאלטס וועסטו טרעפן די. דעמאלטס זעסטו די לייט, די דארקער איט איז די. קליינע לייט, די פיצי קארנער פון די שעידס קומט אריין די לייט שטארק. אברמי פעלבוים האט מיר געזאגט מציץ מן החרכים. ער קען עס, עס קען זיין א רש"י און ער זאל עס האבן געטראכט סתם אזוי, באט מיר געזאגט אז מציץ מן החרכים אז ווען אז ווען ס'איז דא אין די שטוב איז לעכטיג איז קיינער ווייסט נישט פון ווי די לייט קומט ווי די לייט מ'הייבט זיך אויף גיין טשעקן פון ווי די לייט קומט ווען ס'איז פיטש דארק און ס'איז דא א ספארק איז זעהט מען די לייט איז אזוי קריסטל קלער פון ווי ס'קומט און וואט איט איז פון ווי ס'איז.

ס'איז ממש א, איך מיין אז די דור, איך מיין די סיטועשאן וואס אונז זענען יעצט, און דו גייסט אויפן גאס מענטשן ווילן פשוט טרעפן א מענטש אין שול אדער אויפן גאס אדער עניווער און האבן א גוטע ווארט מיט אים, פילן א קאנעקשאן, ווייל מען לעבט אין אזעלכע צייטן פון אנסערטענטי, קיינער ווייסט נישט וואס גייט זיין מארגן, און מענטשן זוכן צו קאנעקטן, און דעטס אלל וואס מענטשן זוכן, בעיסיק.

מ'האט שוין אפגעפאסט, מ'האט שוין דריי טויזנט יאר, מ'האט שוין, ס'איז שוין אריין בחבביות תליא מילתא זאגט אין זוהר הקדוש, ביי אונז איז עס איטס אלל אין די הארץ און אלעס טוט ארבעטן באהבה און און ווי העוו טו לערן האו טו קאנעקט, דאס איז עס, ווי העוו טו לערן האו טו קאנעקט, זוכט מען אזוי שטארק קאנעקשאן, דארף מען זיך אויסלערנען ווי אזוי צו קאנעקטן און טו אלאו אורסעלווס און טו אפען אורסעלווס אפ טו קאנעקשאן, זיך צו עפענען צו.

ס'איז א מאמענט פון פון פון מ'קען זיך אליינס ארויס נעמען פון גלות, דער טאהשער רבי אין עבודת עבודה איין וואך זאגט ער דארט, מ'וויינט אויף משיח מ'וויינט אויף משיח, יעדער זאל יעדער זאל קערן פאר זיין משיח, לייק מ'זיצט אין גלות אין ענקזייעטי און אין פעיר און און טוט יעדע זאך פון פון פון א בעד פלעיס און ווערט געטריבן ביי א שטורעם וואס ווייסט אפילו נישט וואס טרייבט זיך, מ'לויפט נאך די שכן די זיידע און טראכט וואס יעדער טראכט, די ספין איז נעווער ענדינג און. טעיק קעיר אוו יור משיח, נעם דיך וואק ארויס פון גלות, נעם דיך ארויס פון גלות, זיי מתפלל ויאנחו בני ישראל ותעל שועתם, ס'איז דא א פראסעס וויאזוי מ' וואקט מען ארויס פון מצרים. איך האב היינט געטראכט ביים דאווענען שטייט אנכי השם המעלך מארץ מצרים, וואס קורענטלי נעמט דיך ארויס פון מצרים, א פסוק. דאס איז דאך די גאנצע קאנעקשאן, א מענטש באמערקט אז ווען ער האט כל מיני אינטענשאנס און רצונות צו אימפראוון, ווער מאכט די אינטענשאנס? באטראכט, איך בין אמאל געלעגן אויפן קאוטש א נאכמיטאג, געווען אביסל מיד, און איך טו באקומען עפעס א גוטע רצון פאר עפעס א זאך, און אין ברסלב מען האט אונז אויסגעלערנט אז האסט א רצון מאך תיכף א תפילה פון דעם, אזוי האסט עס געסטעמפט, עס איז אריינגעפאנטשט מיט די נידל אין די באקס, קענסט נישט ארויסנעמען. א רצון האסטו. שוין, אינמיטן טראכט איך פון ווי קומט דער רצון? פון מיך? ווי קומט די אתערותא דלתתא כביכול? ס'קומט פון לעילא. און דאס די אישביצער תורה וואס אין שיעור פון ר' מאיר קליין דער געשעט פון פרשת לך לך. יא, אברהם בן שלש הכיר אברהם את בוראו. יא, אז אברהם האט געקוקט, יעדע מענטש איז געווען ביזי ספינען, ער האט געהאט די געטשקע, ער האט געהאט יענע געטשקע, אברהם אבינו האט ענאף, עפעס, ס'דארף זיין עפעס א אנדערע פראגראם דא, דא נעמט צו זוכן, און שטייט דארט, הציץ עליו בעל הבירה, ער האט געזען א הויז וואס ברענט. און שטייט, פארגעסן די לשון דאס שטייט דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו אל תירא קוק אז די גאנצע וועלט איז ביזי כאילו ס'איז גארנישט געשען יעדער דינט זיינע געטשקעס יעדער, דער עולם איז פארבלאנדזשעט אין זייערע ספינס ווער האט דיך געמאכט קוקן און זוכן אז פארוואס זוכסטו דא?

אז מ'קוקט אריין אין חסידישע ספרים איז לייק די קאנעקשאן איז דא, די יערנינג פאר קאנעקשאן איז איז די נשמה זיצן אויף די וועלט און זיך משתוקק זיין זיך משלב זיין אזויווי א ליכטעלע וואס ברענט אויף ארויף א גאנצן יא. צייט, זשאסט געב מיר עפעס רוחניות, פארדעם אז די זוהר הקדוש רופט אן תורה מצוות מזון לנפש, שפייז, וואו. פידן די נשמה, שוין פיד די נשמה לייק. יא.

ווי נאו דיס סאו וועל. א שיינע סאנג וואלט גוט געווען אויך סאו וועל. כ'האב געטראכט, איך האב שוין געהאט די פריווילידזש און די זכיה צו פארברענגען מיט נחמן און הערן זיינע קאמפאזישאנס, הייליגע, און אויך די ניגונים וואס דו זינגסט נאך, נישט אלע ניגונים ווייס איך ווי ס'קומט, איך ווייס אז ישראל דגן איז א גרויסע אינפלוענס, דורך זיינע ניגונים האסטו געשפילט אסאך מאל און ס'אזוי, איטס סאו יו, מ'זעט ס'קומט ארויס אין דיין נשמה. די די סאו קודם בין איך נאך נייגעריג דו ארבעטסט אויף דיינע ארויסצוגעבן דיינע קאמפאזישאנס איי קענט וועיט פאר די גאנצע וועלט צו האבן איך פיל לייק איך פיל פריווילעדזש איך פיל בעזר השם יא ס'איז א ס'איז א פראסעס ס'איז א פראסעס סערטען ניגונים האב איך שוין געזונגען עס אין סערטען פארומס און פלעצער וואס ס'איז דא צוויי ניגונים וואס איך האלט אינמיטן רעקארדן און בעזר השם די ריכטיגע צייט. קענט וועיט פאר די וועלט צו הערן דאס. יא, בעזר השם. לוקינג פארווארד. יא, א ניגון איז זייער א, ווען א מענטש קאמפאוזט א ניגון, און ביז ער ריליעסט עס איז עס א גאנצע פראסעס, וואס א מענטש כביכול ס'איז דא א עיבור פון א איידיע, און נאכדעם כ'האב עס געזען כמעט יעדע סאנג וואס כ'האב געמאכט אז ביז ווילאנג כ'האב נישט ארויס געהאט באמת די מינינג פון די סאנג ווייל די סאנג איז א שטיקל ס'קומט פון פון די אייבערשטער ס'איז נישט וואס דו זיצסט דו קאמפאוזסט א ניגון דו מאכסט גארנישט ביסט אין א פלאץ אינמיטן קומט צו דיך א השראה און וואס איז די השראה ס'קומט פון פון אויבן פון די אייבערשטער און. דו דארפסט זיך טרעפן אין יעדע אין די ניגון וואס דו מאכסט. סא למשל ס'איז געווען א ניגון פון כ'האב קאמפאוזט א ניגון אויף תשובה און ביז ווילאנג כ'האב נישט פארשטאנען וואס תשובה מיינט האב איך נישט געקענט באמת ארויסהאבן די ניגון עס קאנעקטן עס אראפלייגן. ס'דא איין ניגון. וואס פארט שוין ארום אביסל אבער ס'איז, איך האב עס נאכנישט פראפעשענלי רעקארדעד, איי פיינד מיי סעלף אין יו. יא, האסט געהערט עס? יא, און דארט אויך, איך בין געבליבן סטאק אינמיטן קאמפאוזן די ניגון, איך האב נישט געקענט ענדיגן די ניגון, און ביז ווילאנג איך האב נישט געטון מיינע רעזאלושענס,

משוגענע אינסעקיוריטי ווייל א מענטש מיינט אז כאילו דער אויבערשטער טוט דיר געבן א טאלאנט דו ווערסט פארלוירן דיין טאלאנט, דו מיינסט אז דו טוסט דיין טאלאנט, דו זעסט נישט די אויבערשטער טוט עס, און קוק ווי מענטשן וואס זענען זייער טאלאנטעד באמת און זאכן פלאוען ווייל זיי זענען לאז. מ'קען נישט טוהן א טאלאנט פון א פלאץ פון טייטנס. פון רעזיסטענס פון טייטנס, יא. איך גיי זיצן, איך גיי מאכן א מיטינג, איך גיי קאמפאוזן א ניגון, ס'גייט גיין אזוי און אזוי און אזוי, ס'קען נישט, איטס אימפאסיבל טו דו עני ארט לייק דיס, קענסט פרעגן. ס'איז נישט קיין קאוד, ס'איז נישט קיין קאוד וואס מ'שרייבט, ס'איז קריעישן. יא. סקעזשועלן א מיטינג צו מאכן א פעינטינג, ס'געשעט נישט אזוי. סאו. מען דארף לערנען דאס זייער שטארק, און ס'איז א קאנסטענט ארבעט, אזוי ווי וואס מיר האבן געשמועסט פריער און קאנשעסנעס, אז ווי מער א מענטש ווערט נאכגעלאזט, שפילט ער בעסער, אדער ער פעינט בעסער, אדער ער קאכט בעסער, יעדע זאך וואס א מענטש טוט, אז מ'איז צו טייט אין די אין די חכמה שבו, ווערט מען פאזלט, מ'ווערט, מ'פארלירט די קריעטיוועטי.

מיט צו מאניטערן די ברעין, ברעין וועיווס, פון די קאבעס פיס, זיי זאלן מעדיטעיטן און ער זאל קענען מאניטערן זייער זייער ברעין וועיווס און וואטעווער איך וואלט אויספיגערן. זיי האבן זיך אראפגעזעצט, דעי טרייד טו געט אין מעדיטעישן די ערשטע מאל, און זיי זענען געזעצן א האלבע שעה, פארטי מינוטס, פארטי פייוו מינוטס און נאטינג איז העפענינג, א גאנצע קלעסרום, און מען וויל מאכן עקספערימענטס און ס'איז זשאסט ס'איז נישט שייך, אינמיטן האט זיך איינער געגעבן א רוף און געזאגט הויעך, פארגעט איט! און יעדער איז אריינגעפאלן אין מעדיטעישן, און איינער האט זיך געגעבן א רוף, אקעי פארגעט איט, לייק ווי אר דאן, אוי פששש, ווילאנג מען האט געזיצן דארט און מען האט זיך אנגעטון און מען האט געטרייט עס צו קריעטן, און די סעקונדע וואס מען האט אויפגעגעבן, אקעי וואט עווער, פששש, בום, ביקאוז מען איז קרוב דערצו א גאנצן צייט, מען איז א סעקאנד אוועק פון מעדיטעישן עט עני מאמענט, ס'איז דזשאסט די נאכלאזן, יא. ס'איז די אנדערע זייט פון די הענט.

דאס איז נישט דאס איז נישט מיין ניגון דאס איז א ניגון פון רבי יוסף קארדונע בעיסד אויף די תורה פון לקוטי מוהרן און איך בין געוואקסן אויף רבי יוסף קארדונע איך בין געוואקסן אויף רבי ישראל דגן מיט די אלע ברסלב'ער זינגערס סאו מיין גירסא דינקותא איז.

טוסט א מורא'דיגע דזשאב ברענגען די די נאלעדזש מיט דיין פערספעקטיוו צו מענטשן און און איך האלט אז דער וואס נעווער די רייט טיים דען נאו מענטשן ווארטן פאר דעם איך איך האב דאך געזאגט לעצטע וואך מענטשן טעקסט פאר געפאוסט אויף מיין סטעטוס אויף. אויף וואטסעפפ דיין לינק צו די שיעור איך האב באקומען טעקסט מעסעדזשעס פון מענטשן וואס זיי האבן עס געזען און זיי האבן עס אויסגעהערט און איטס הארד טו בעליוו וואס מענטשן זענען זיך מחיה מיט דעם ממש יא מענטשן זוכן קאנעקשאן דא טאקע ביזי מיט כל מיני אבער מענטשן זוכן באמת מענטשן זוכן. לא רעב ללחם ולא צמא למים טענק יו יענקי. טענק יו טענק יו הערשי. טענק יו ווערי מאטש פאר האוסטינג מי טענק יו. העלא, דאס איז הערשי קרויס. שכוח פארן אויסהערן די שיעור, כ'האף אז דו האסט הנאה געהאט. מ'גייט ארויפלייגן דא אסאך גוטע קאנטענט, סאו סובסקרייב, און אויב דו האסט הנאה, פארגין פאר א צווייטן, שעיר. א', די ערשטע זאך איז, בינו, טראכט אריין. א', בינו, פארשטאנען?